די יידישע ליטעראַטור איז אַ המשך סײַ פֿון חסידות און סײַ פֿון דער השׂכּלה. אין לעצטן סך-הכּל האָט חסידות פֿאַרפֿאָלקט האָט אַרײַנגעטראָגן אין ייִדישן לעבן אַן אומגעהײַער אַ סך פֿאָלקסטימלעכקײט. די תּורה איז אַראָפּגעגאַנגען פֿון דעם גרױסן תּלמיד-חכםס שטענדער. און זי איז אריין אין געמיט און אין הארץ פון יעדעסן פשוט'ן פאלקסליד, פאלקס-איד, און דער רבי דער חסידישער האט עם דערציילט א מעשה, און אפילו די תורה וואס ער האט געזאגט האט ער געזאגט אין א פאלקסטימליכן אופן. די השכלה האט אריין געטראגן וועלטליכקייט אין אידישן לעבן, זי האט געלערנט דאס אידישע לעבן זיך צו פארוועלטליכן. די אידישע ליטעראטור איז א המשך פון חסידות אין איר פאלקסטימליכקייט. די אידישע ליטעראטור איז א המשך פון דער השכלה אין איר וועלטליכקייט, וואס איז אין דער הויפט אויפטו פון דער חסידישער באוועגונג, די פארגייערן פון דער אידישער ליטעראטור. איך האלט, אז נאך אלע ווערק וואס איז געשריבן געווארן וועגן חסידות און האלט אין געשריבן ווערן, האט די בעסטע פארמולירונג פאר דעם גייסט פון חסידות געגעבן טאקע י. ל. פרץ אליין.

דער מענטש זאל זיך אויסטון פון זיין קערפער און שוועבן אין הימל, אזוי ווי עס ווערט דערציילט אין תנך אז אליהו ווען ער איז ארויף אויפן הימל האט ער אראפגעווארפן פון זיך זיין מאנטל, אזוי זאל דער איד אין אלע טעג פון דער וואך אראפווארפן פון זיך זיין וואכעדיגקייט און זיין אין דעם יום שכולו שבת, אין דעם טאג פון דעם אייביגן שבת.

און נאר דער זיבעטער טאג איז שבת, און די אייביגקייט פון א גאנצע וואך פון שבת האט מען געלאזט, האט די חסידישע תורה געלאזט, פאר יום שכולו שבת, פאר דער צייט פון משיח אדער פון תחיית המתים, איז געקומען די אידישע ליטעראטור און האט באוויזן די הייליגקייט פון דער אידישער וואך. די ייִדישע ליטעראַטור איז די באַזינגערין פֿון די וואָכעדיקע טעג. מענדעלע האָט טאַקע קריטיקירט די שבת-יום-טובֿדיקע ייִדן, דעם בעל-טאַקסע, דעם גבֿיר, אָבער ער האָט זיך באַצויגן מיט גרויס ליבשאַפֿט צו דעם עמך-ייִדן. ער האט געפונען אן אוצר פון טריישאפט און ליבשאפט אפילו אין די מחנות בעטלער פון פישקע דעם קרומען. ווער האט נאך אזוי ווי פרץ באוויינט און באזונגן די ארעמע אידישע פרוי? ווער האט נאך אזוי ווי פרץ מיט אזויפיל ליבע געשילדערט דעם שלום בית צווישן אין די הייזער פון דעם אידישן פאלקס-מענטש אויב עס פעלט דארטן נישט קיין ברויט. נאך מער האט עס געטאן שלום עליכם, ער האט אריבערגעשטיגן אין זיין לויב-געזאנג צו דעם אידישן פאלקס-מענטש, אלע שרייבער, וועמען האט ער באזונגען? דעם קרעמערל, דעם סוחר'ל, דעם בעל-מלאכה, דעם ארבעטער-געזעל און דעם דארפס-איד. די סאמע וואכעדיגסטע אידן. שלום עליכם האט באשריבן זייער גוטסקייט, זייער ערליכקייט און זייער טרוימערישקייט. דער חסידישער און לומדישער און גבירישער איד האט שטענדיג זיך באצויגן מיט ביטול צו דעם פאלקס קינסטלער, אים גערופן קלעזמער יונג. קאמעדיאנט און גראמען פלעכטער. דער חזן האט געהייסן א קלעזמער יונג. איז געקומען שלום על. און אפילו הערן א חזן ווער עס קען גוט דעם אידישן שטייגער לעבן איז ביי תלמידי חכמים געוועזן א ביליגע הנאה. דאס האבן נאר געטאן די שוסטערס און די שניידערס. און שלום עליכם האט אנגעשריבן גאנצע דריי ראמאנען וואו ער האט באזונגען דעם פאלקס קינסטלער, דעם אקטיאר און דעם מוזיקאנט, און איר ווייסט די נעמען פון די ראמאנען. מען קען דאס זעלבע זאגן וועגן אלע גרויסע אידישע שרייבער. די אידישע ליטעראטור האט פאר אונז אנטדעקט דאס אידישע קינד. וואס האט די אידישע וועלט געוואוסט פון א אידיש קינד חוץ עס צו שלעפן פארן אויער און שיקן אין חדר אריין? די ייִדישע ליטעראַטור האָט בכלל פֿאַר אונדז אַנטדעקט דעם ייִדישן מענטשן. אַדרבה, זאָגט מיר אַ שטייגער, ווי האָבן אויסגעזען ייִדן מיט טויזנט יאָר צוריק? איר קענט דאָס ניט לייענען אין קיינע פֿון די ספֿרים. איין ווערק איז געווען בײַ ייִדן, וואָס האָט אונדז געגעבן אַן עפּאָס פֿון ייִדישן לעבן, און דאָס איז געוועזן דער תּנך. דען וואָס איז דער סימן-מובהק פֿון אַן עפּאָס איז, ווי איר ווייסט, אז ניט נאר דער אריסטאקראט ווערט דארטן געוויזן, נאר דער קריגסמאן, און דער פאלקס-מענטש, און דער קנעכט, אזוי א שטייגער ווי ביי האמערס איליאדא. און אין חומש זעט איר ניט נאר משה רבינו, ניט נאר אברהם אבינו, נאר איר זיין קנעכט און די דינסטמויד הגר, און דאס גאנצע דעמאלטיקע לעבן. קורץ, אן עפאס. אבער נאכן אפשלוס פון חומש, פון תנך, ווען ס'איז אויפגעקומען די גרויסע עפאכע פון די אנשי כנסת הגדולה און אזוי ווייטער, אין תלמוד איז זייער ווייניג דא וועגן דעם מענטשן, דעם שטייגער לעבן פון דעם אידישן מענטשן. איך ווייס זייער ווייניג וועגן דעם שטייגער לעבן פון די מענטשן אין די צייט פונעם רמב"ם און אזוי ווייטער. און דעריבער איז געשען א מערקווירדיגע זאך. ווען גרעץ איז געגאנגען שרייבן די אידישע געשיכטע, האט דאך אויסגעזען אז קיינער, קיין פאלק וועט ניט קענען אנשרייבן אזא גענויע געשיכטע ווי גרעץ, ווייל ער. די אידישע געשיכטע ווארום ס'איז דאך עם הספר, עם הכתב, אזויפיל ספרים, אזויפיל ביכער, אבער פון די אלע ביכער האט גרעץ נאר געקענט באשרייבן דאס לעבן פון די גרויסע פערזענליכקייטן. דאס לעבן פון דעם טאג טעגליכן מענטשן האט גרעץ נישט געוואוסט אין די אלע שאלות ותשובות פון די רבנים. און אז דובנוב אפילו איז געקומען צו פארריכטן דעם טעות פון גרעץ האט ער אויך געהאט ווייניג אנאלן צו קענען שילדערן דאס אידישע לעבן. דאָס איז דער גרויסער אויפטו פון דעם דאָזיקן משכּילישן אידן מענדעלע מוכר ספרים מיטן צוגעשאָרענעם בערדעלע, מיט די ברילן אויפן שפּיץ נאָז, מיטן קאַסאָקלעכן ברוגזלעכן בליק. אָט דאָס אידעלע האָט אַ ריס געטאָן דעם פאָרהאַנג און האָט געוויזן פאַר אונדז אַ גוואַלדיק בילד פון אידיש לעבן, פון אַלע שיכטן אין אידישן לעבן, אַריינגערעכנט די מחנות בעטלער, אַריינגערעכנט אַפילו די אידישע קינדער, וואָס זיינען פארשיקט געווארן אין צוואנ אויף צוואנציג יאר אין רוסישע סאלדאטן די קאנטאניסטן. די יידישע ליטעראטור האט נישט נאר באוויזן דעם יידישן פאלקס מענטש, זי האט אים געגעבן חשיבות, זי האט באוויזן די שיינקייט זיינע, די שיינקייט פון פאלקס מענטש, וואס איז אין די פארלויף פון די יארטויזנטער אין די ספרים גערופן געווארן מיטן נאמען דער עם הארץ. די אידישע ליטעראטור האט באוויזן זיין אידישן געמיט, און דער יום-טוב פון דער אידישער ליטעראטור איז אמאל געווען און דארף אויך בלייבן אלעמאל דער יום-טוב פון דעם אידישן פאלקס-מענטש. א דאנק. ס'איז שוין נאך חצות, און איך נאמען פון אייך אלעמען און באדאנקען דעם פריינד גראדע,

מיינע ליבע פריינט, איך וועל א קליין ביסל אויסערגעווענליך אנהויבן דעם היינטיגן אוונט. איך וועל אים אנהויבן על דעת המקום פון דער ביבליאטעק ועל דעת הקהל אייך מיט אנאנסן דווקא,

וועט דא זיין א גאסט אן אנדער חיים חיים גינינגער דאס איז דאס ארגאניזירט דער ייווא, דער יידישער וויסנשאפטליכער אינסטיטוט אין דער שטאט א פייערונג א ליטערארישן נאכמיטאג און א פייערליכן אוונט ביי געדעקטע טישן צום יובל פון נײַנצן הונדערט אַכט און פֿופֿציק דאס הייסט פון נײַנצן הונדערט אַכט נײַנצן הונדערט אַכט און פֿופֿציק פון דער ערשטער יידישער שפראך קאנפרענץ אין טשערנאוויץ נאכמיטאג וועט זיין א ליטערארישער

צו דער אַלטער טראַדיציע, אַליין מיט דעם גאַנג פֿון די יאָרן געוואָרן טראַדיציע אין דער ייִדישער ליטעראַטור. אַזוי זענען צו אונדז געקומען די עלטער-זיידעס און די זיידעס און די פֿאָטערס און די ברידערס פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור. אַזוי זענען געקומען די בעסטע, די וואָס האָבן די טיפֿסטע וואָרצלען, וואָס זענען צום טיפֿסטן פֿונדירט אין ייִדישקייט. אַזוי איז געקומען שלמה עטינגער און מענדעלע מוכר-ספֿרים און יצחק-לייבוש פּרץ און שלום אַש און ה' לייוויק, און אַזוי איז געקומען חיים גראַדע.

אבער עס איז אין אים געוועזן מערער ניין ווי יא. און אגב וועגן די השפעות זאל מיר דערלויבט זיין צו זאגן א ווארט. איך וויל דא דערמאנען ווייל אז מען זאגט א דיכטער אין די אויגן אריין השפעות איז קען מען עס אמאל נישט גוט פארשטיין וויל איך זאגן אז דאס איז איינע פון די ווינדערליכסטע זאכן השפעות פון דיכטער אויף דיכטער מיר האט אמאל מאני לייב געזאגט אז ער איז שטארק מושפע געווארן פון שמואל יעקב אימבער, און אימבער האט אין דער אידישער ליריק שפעטערדיגע יארן נישט דערגרייכט אזויפיל ווי מאני לייב. מיר האט לייוויק געזאגט אז ער איז שטארק אונטער דער השפעה געשטאנען אין די ערשטע לידער זיינע פון מאני לייב, זעט א קייט ציט זיך, שמואל יעקב אימבער, מאני לייב, לייוויק. יא, עס איז געוועזן אין זיין ערשטן בוך אליין פארניינונג. איך האב געזאגט איך שטעל מיך אפ אויף דעם ערשטן בוך. געווענליך האבן דיכטער נישט צו שטארק ליב אז מען שטעלט זיך אפ אויף זייערע ערשטע ביכער. אבער דאס זענען אלעמאל אזעלכע ערשטע ביכער וואס זענען ערשינען ווען זיי זענען, איך ווייס, אַכצן ניינצן יאר אלט געוועזן. אבער גראדע איז שוין געוועזן רייף, ער איז שוין דעמאלט אלט געוועזן זעקס און צוואַנציק יאר, און דאס בוך איז אויסטערליש, אן אויסטערליש רייף בוך, דעריבער האט עס דעמאלט אזוי געוואלדיג ווי א ווי א וואלד-פייער אויסגענומען אין דער יידישער ליטעראטור. איך וועל מיר דערלויבן פון דעסט וועגן, כאטש צייט האב איך ווינציג מיר גענומען און וועל נאך ווינציגער אויסנוצן פון צייט וויפיל מען האט מיר געגעבן, איך וועל מיר דערלויבן צו ציטירן לידער, איך וועל זיי נישט מער ציטירן גאנץ, איך וועל זיי ציטירן בלויז פראגמענטן. דאס ליד רופט זיך אין וועלפישע ציין, איך טראָג אום מײַן שעפּסענעם לעבן אין װעלפֿישע צײן. איך לעב װי אַ שעפּס און האָב פֿײַנט װי אַ װאָלף זיך אַלײן. עס גײען אַװעק מײַנע װאָכן װי האָלץ-העקער מיד און לאָזן די העק אין מײַן קראַנקן געמיד. עס קומען מחשבֿות צו מיר װי אַבֿלים פֿון פֿעלד, זעצן זיך שיבֿעה אַװעק אױפֿן גורל פֿון װעלט.

וואס אין אזא יוגנט אז מען שרייבט אזא ליד איז א סימן אז ס'איז דא אין אים אסאך ניין. אבער דאס בוך הייסט יא, און מיר וועלן באלד זעהן פארוואס. דאס ליד רופט זיך מיין לוויה. איך ווינטש מיר אז איך זאל האבן אביסל כח פון רעציטירן אז איך זאל קענען ארויסברענגען די ווינדערליכע קוואליטעטן וואס זענען דא אין דעם ליד. דאס ליד הייסט מיין לוויה, עס לעזט זיך, איך וועל לעזן בלויז א פראגמענט פון אים. דער שמשׂ גײט אום, און זײַן שטעקן פֿאָרױס, פֿאַרשלאָפֿענערהײט קלאַפּט ער אָן אין אַ הױז, קומט גבאי פֿון חבֿרה-קדישא אַרױס, געשטאָרבן איז חײמל שלמהס. פֿון הױז שאַרט אַרױס זיך אַ שיכּורער פֿלעק און װאָרטשענדיק בײז אין דער נאַכט קריכט אַװעק, און הינטער אים שעפּטשעט דער שמשׂ מיט שרעק, געשטאָרבן איז חײמל שלמהס. דערלאַנגט זיך דער גבאי דערצאָרנט אַ קער, דערמאַן מיר זײַן טרײפֿענעם נאָמען נישט מער! און הוסטנדיק קרימט ער דעם שמשׂ נאָך שװער געשטאָרבן איז חײמל שלמהס. ברענג קעלעמער מגיד צום הספּד אַראָפּ אַװעק, אַזאַ צדיק, אַ ליכטיקער קאָפּ, אַ כּופֿר-בעיקר, אַ גראַמער, אַ כלאָפּ, אַ קלײניקײט חײמל שלמהס. בעט זיך דער שמשׂ ר' שעפּסעלע קרוין, ער איז דאָך אַ מת, געשטאָרבענער שױן, מע דאַרף דאָך באַהאַלטן אים אונטער אַ שטײן, אַ קבֿר פֿאַר חײמל שלמהס. קריכן זײ בײדע װי נאַכטשטיקער אום, קלעבן צונױף די קברנים זיך שטום, פּאָרען זיך פֿינצטער און מיד אַרום דעם בר-מינן, חײמל שלמהס. זײ טראָגן דעם אָרון און רעדן פֿון שלאָף, געקענט זײַן אַפֿילו דער אײשישקער רבֿ

געשטארבן איז חיים'ל שלמה'ס. איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן און איך האב געלעזן דאס ליד דורך אינגאנצן. און איצט וועל איך לעזן דאס ליד מיט וועלכן א טייל אויף אן אמת א טייל פון דעם דאס ליד וואס האט דעם בוך א נאמען געגעבן יא. און דאס איז דאס דאס איז דער פינאל. און דערפאר האב איך געזאגט אז אין דעם בוך איז געוועזן אסאך ניין וואו איך האב ציטירט אבער איין שטארקער יא. עס ליגט דער אויסגעשטערנטער אין-סוף געפאנגען אין די שייבעלעך פון אונזער הויז, מיין פנים איז אין פענסטער אויפגעגאנגען ווי א לבנה קיילעכדיג און גרויס, איך קוק ארויס

בין איך דער קראַנקער מענטש בײַם בלױען שױב? יאָ! דאָס איז דער פֿרײד-געשרײ פֿון שטורעם צו דעם גרױען װערמל אין שטױב. יאָ! דאָס ענטפֿערן די שטערן אָמען אױף מײַן יומער, װאָס פֿאַרקלײדט זיך אין געזאַנג. אַלץ, װאָס האָט יאָ און נישט קײן נאָמען, קעמפֿט אין מיר אַנטקעגן אונטערגאַנג. יאָ, אָט די באַשטימונג װערט צו מיר געשלײַדערט פֿון ים, מײַן מוטערטראַכט, און װאַלד, מײַן װיג,

וואָס איז אין זיין, וואָס אין זיין געמיט האָט זיך דאָך אַריינגעזונגען דער מעלאָדישער און פליסנדיקער ניגון פון גמרא לערנען צו דעם מעכטיקן ריטעם פון גראַדעס לידער. אָבער דו דאַרפסט נישט ווייט זוכען, זוך אין דער ביאָגראַפיע, זוך אין זיין מייסטערווערק דער מאַמעס שבתים. ער האָט זיך אויפגעכאָוועט אין אַ שטיבל, שוואַרץ ווי טשאָהון, ווי ער מאָלט עס, אָבער הינטער אַ קוזניע, דאָרט האָט זיך געפּאָרט פינסטערע נויט מיט ריטעם. באַלד נאָך זײַן יאָ האָט גראַדע אָנגעשריבן די אויטענטישע פּאָעמע די מוסרניקעס, וואָס האָט דעמאָלט אַזוי שטאַרק אויסגענומען אין דער ייִדישער ליטעראַטור. דאָס האָט ער שוין אָנגעהויבן צו גיין זײַן שליחות-וועג, אויפֿגעדעקט דאָס ערשטע מאָל אַזאַ טיף ייִדיש לעבן, נישט דער איינציגער דיכטער איז ער וואס האט מיט טיפער דיכטערישער אינטואיציע דערפילט דעם אונטערגאנג פון מזרח'דיגן אידנטום. אזוי האט ער געזונגען זיין ליד חורבן. איי לע לו חורבן! ס'ליגט אין פינסטערניש צונויפגעדרייט דאס שטעטל.

ער האט אזא ליד געשריבן אין רוסלאנד, דאס ליד רופט זיך כל נדרי. דאס איז.

אז גראדע האט זיך באזעצט אין ניו יארק האט זיך אנגעהויבן געזעצמעסיג לויט דעם געזאגטן צו פארמירן גראדע דער פראזאייקער. ער איז געווארן א מיטארבעטער אין דער טעגליכער פרעסע און ער האט זיך גוט אריענטירט, ער האט נישט ווי אסאך פון אונז געמאכט א פשרה און אוועק צו דער פובליציסטיק, אדרבה וויסנדיג אז פון פאעזיע אליין קען מען זיך נישט האלטן אויף דער אויבערפלאך פון לעבן, אבער מיט פראזע יא איז ער אריבער אויף פראזע. אגב, מיר האבן ביי אין דער יידישער ליטעראטור נאך אזא מין ביישפיל באזונדערס, און דאס איז זלמן שניאור. זלמן שניאור האט מודה געוועזן, אליין געזאגט, אז ער וואלט קיינמאל נישט געשריבן פראזע ווען נישט אייב קאהאן. אייב קאהאן, דער רעדאקטאר פון פארווערטס, איז אמאל געזעסן מיט אים אין א רעסטאראן אין.

גראדע האט אין דער פראזע געפונען זיין אייגענעם סטיל און זיין אייגענע פארם. ער שטעלט אוועק א צענטראלע געשטאלט, אמאל נישט א געשטאלט נאר אן אנשטאלט, און אט דעם שטאם וואקסט ער ארום מיט ווערטער, באווערטערט ער אים מיט צווייגן, מיט עפיזאדן, מיט געשעענישן, מיט געשטאלטן. אט אזוי איז אנטשטאנען זיין גרויס ווערק דער מאמע'ס שבתים.

האָט זײער ליב בערג, װעלן מיר אים צו ליב טאָן און דאָס רופֿן בערגקײטן פֿון געשיכטעס און געשטאַלטן. און װײַל מיר האָבן שױן דערמאָנט מענדעלע מוכר-ספֿרים, לאָמיר אים שױן נאָך אַ מאָל דערמאַנען, גראַדע סטיל גײט אױף אָט דער ליניע. גראַדע סטיל איז אַ סטיל מיט אַ סך צײַט און אַ סך געדולד פֿאַר פּרטים, איך װאָלט געזאָגט, אַז ס'איז אַ געדיכטער אײל-פֿאַרב-סטיל, כּדי זיך אומצוקערן צו זײַן כּוח צו באַשרײַבן און צו זען בילדער.

גראדע האט אויף זיך גענומען די שליחות אויפצושטעלן א דענקמאל דעם שולהויף, א גרויסע שליחות אויפצושטעלן א דענקמאל דעם גאנצן לומדישן ליטווישן אידנטום ווי ער טוט עס אין זיין גאר גרויס פארמאסטענעם עפוס צמח אטלס

איז ווען דען? און מיט די ווערטער גיב איך אייך איבער גראדען גראדע וויל אז איך זאל מעלדן די טעמע, די טעמע איז מיינע באגעגענישן מיט די סאוויעטיש אידישע שרייבער אין רוסלאנד. מיין טייערער חבר ראוויטש, חשוב'ע פריינט און פארזאמלטע. איך וויל אויסנוצן די געלעגנהייט און אין אייער אנוועזנהייט זאגן א פאר ווערטער מיין פריינט, מיין חבר, מיין עלטערן קאלעגע ראוויטש. איך קריג זיך אלעמאל ארום מיט אים און ער איז שטענדיג אזוי גרויסמוטיג ווי עס פאסט פאר א שפינאזיסט צו נעמען עס מיט א שמייכל. היינט בייטאג אויף א באגעגעניש מיט די היגע שרייבער האב איך זיך זייער הייס אויף אים אראפגעווארפן אין שייכות מיט א געוויסן פראבלעם, און ער ווי שטענדיג נעמט עס מיט א שמייכל און מיט אסאך ליבשאפט און מיט אסאך גוטמוטיגקייט. וויל איך אים זאגן אין אייער אנוועזנהייט ניט נאר א קריגעריש ווארט נאר איינמאל אין א יובל א גוט ווארט. עס איז ניט צו געפינען אין דער אידישער ליטעראטור נאך איין מענטש, נאך איין שריפטשטעלער מיט אזויפיל ליבע צו אידישער ליטעראטור און מיט אזויפיל ליבע צו אידישע שרייבער ווי מלך ראוויטש. אז איך האב נאך איין טעמע, און כ'קען ניט און דארף ניט אייך זייער לאנג רעדן וועגן ראוויטשן, נאר גלויבט מיר, כ'וואלט געקענט זייער א סך דערציילן, וואס איר מאנטריאלער מסתמא ווייסן ניט, און אין דעם איז ער נאטירליך אליינס שולדיג, ווייל ער איז זייער באשיידן בנוגע זיך. בנוגע אידישע שרייבער הערט ער ניט אויף צו אפשר איז דאס נישט דער געלונגענער אויסדרוק נאר איך האב נישט קיין אנדערן אין דעם מאמענט, צו פויקן אין אלע פויקן, צו טרומייטערן, ער הערט ניט אויף צו שרייבן אין אלע זשורנאלן, אין אלע צייטונגען, און צו רעדן ביי יעדער געלעגנהייט וועגן דעם אויפטו פון אלע שרייבער בכלל און פון יעדן בפרט. און ער טוט עפעס אזוינס וואס עה, ער איז דער איינציגער אין דער אידישער ליטעראטור, און נאך איין מענטש ווייס איך אין דער אידישער ליטעראטור, אים צו לאנגע יאר, וואס מען וואלט געקענט פארגלייכן מיט דער געוואלדיגער ליבע פון ראוויטשן צו דער אידישער ליטעראטור, דאס איז געוועזן זלמן רייזן. און פונקט ווי זלמן רייזן האט ארויסגעגעבן דעם לעקסיקאן פון דער אידישער ליטעראטור, אזוי גיט שוין ראוויטש ארויס זינט יארן דעם לעקסיקאן פון אידישע שרייבער. אבער עס איז אפילו בעסער ווי זלמן רייזענ'ס לעקסיקאן. ער, זלמן רייזען, האט נאר געשריבן וועגן אלע שרייבער, אזעלכע אויך וואס ער האט ניט געקענט, פון פארשטארבענע, פארגאנגענע דורות פון זיין צייט, מיט אסאך ווארעמקייט, מיט אסאך ליבע, אבער ער האט געגעבן אפשאצונגען ווי עס גיט א קולטור-היסטאריקער. אין ראַוויטשעס לעקסיקאָן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור איז דאָ אַלץ, סײַ די פּרטים פֿון יעדן שרײַבער, סײַ זײַן פּערזענלעכע אײַנדרוקן פֿון דעם שרײַבער, און סײַ אַ קריטישע אָפּשאַצונג פֿון יעדן שרײַבער. אין ניו-יאָרק גײט אַרױס אין קולטור-קאָנגרעס אַ נײַער לעקסיקאָן, דער לעקסיקאָן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, וואס איז ארויסגעגאנגען ביז איצטער צוויי בענדער, האט איינער געשריבן אן אפהאנדלונג אז ראוויטש מיט זיין אייגענעם לעקסינגטאן טוהט אזויפיל און אפשר נאך מער ווי דער גאנצער קולטור קאנגרעס טוהט. און איר זאלט וויסן זיין אז בעזונדערס זיין עובדה קען איז בעזונדערס קען אפשאצן נאר די וואס געדענקען זיין פערגאנגענהייט, ער איז נישט געקומען אין דער אידישער ליטעראטור ווי א שמש, ווי א באדינער פון אנדערע שרייבער, איך געדענק נאך זייער גוט זיין אויפקום, איך געדענק נאך זייער גוט ווי עס האט געשטורעמט און געקלונגען אין אלע גלאקן ווען ס'איז אויפגעקומען אין ווארשע די כאליאסטרע, די בארימטע פאעטן פון דער גרופע זענען געווען דריי. אים צו לאנגע יאר פרץ מארקיש, אורי צבי גרינבערג, דער בארימטער פאעט פון ישראל, און מלך ראוויטש. איך געדענק נאך זייער גוט ווי ער איז ארומגעפארן איבער די אידישע שטעט און שטעטלעך פון פוילן, און ווי זיין יעדער ארויסטריט האט זיך פארוואנדלט אין א טריומף. איך געדענק נאך זייער גוט ווי ער איז ארומגעפארן איבער דער וועלט, און איך געדענק נאך זייער גוט ווי איך אליין האב אים, ראוויטש'ן, געלייענט אין יענעם קעמערל, אין יענעם קוזנע קעמערל וואס, וואס ער האט דערמאנט, אין יענעם קוזנע קעמערל וואו איך האב אינאיינעם מיט מיין מאמע געלעבט, און דארטן איז אויך אפילו בייטאג געווען פינסטער ווייל ס'איז נישט געווען קיין פענסטער, איז אין יענעם פינסטערן קעמערל וואו בייטאג פלעגט ברענען אזא פארקאפטשעט נאפט לעמפעלע, געדענק איך זייער גוט ווי כ'בין געזעסן און כ'האב געלייענט זיינע נאקעטע לידער, זיינע שפינאזע לידער, זיינע לידער וועגן אדם'ען און אנדערע לידער. דעריבער, חבר ראוויטש, איך ווייס איר זענט א שעמעוודיגער, זייט מיר מוחל וואס כ'האב געזאגט אויך וועגן אייך אמאל, אמאל א גוט ווארט, ניט אלעמאל קיין שלעכט. חברים און פריינט, איר ווייסט די טעמע פון מיין היינטיגן שמועס איז
די
מיין באגעגעניש מיט די סאוועטיש אידישע שרייבער. איך האב איינגעטיילט מיין רעפעראט אין צוויי העלפט, איין העלפט די. ווייל אל קיינער לעבט דאך נישט אין א פוסט לו אין א פוסטע ארט יעדער מענטש געהערט צו א באשטימטע סביבה און מען מוז אים אריינשטעלן אין א געוויסע ראם כדי צו רעדן וועגן די סאוועטישע אידישע שרייבער און מיינע פערזענליכע דערפארונגען וואס איך האב מיט זיי געהאט אין די יארן ווען איך האב געלעבט אין רוסלאנד איז זייער וויכטיג צו רעדן בכלל וועגן דעם גורל פון אידישער קולטור אין רוסלאנד פאר אלע יארן. פארשטייט זיך זייער בקיצור. מיר דאטירן די ליקווידאציע פון דער אידישער קולטור זינט עס איז עס זענען פאקטיש אויסגעמארדעט געווארן די אידישע שרייבער אין נײַנצן אַכט און פֿערציק. אבער ס'איז נישט ריכטיג. די ליקווידאציע האט זיך אנגעהויבן נאך אין נײַנצן זעקס און דרײַסיק, דעמאלט אין יענער צייט, ווי איר געדענקט אלע, סיי די וואס זענען שוין דא לאנג און סיי די וואס זענען געקומען פון דער מזרח אירופע, דעמאלט ווען עס האט זיך אנגעהויבן, די טראצקיסטישע פראצעסן. ווען זענען פארקומען די בארימטע מאסקווער פראצעסן, דעמאלט האט זיך פאקטיש אנגעהויבן די ליקווידאציע פון דער אידישער קולטור. סטאלין האט נאך מיט צענדליגע יאר צוריק אין זיין א בראשור געשריבן, אז אידן זענען נישט קיין פאלק. ווייל עס פעלן זיי די דריי אטריבוטן, די דריי בעדינגונגען, היכי ווען רבי נוצט זיך ספינאזיסטישע ווערטער, עס פעלן זיי די דריי הויפט יסודות וואס עס דארף האבן א פאלק, נעמליך, אידן האבן נישט קיין איין שפראך, זיי רעדן אין יעדן לאנד אן אנדער שפראך. דאס הייסט זיי האבן נישט דעם סימן מובהק פון א נאציע. אידן האבן נישט קיין איין עקאנאמישן סיסטעם. זיי האבן אין יעדן לאנד אן אנדער עקאנאמישן סיסטעם. און אידן האבן נישט קיין אייגענע טעריטאריע. דאס איז געווען סטאלינ'ס מיינונג וועגן אידן שוין זייער לאנג צוריק, און ווען עס האבן זיך אנגעהויבן די פראצעסן אין מאסקווע, האט מען אין רוסלאנד אונטער'ן אויסרייד פון ליקווידירן די טראצקיסטישע אפאזיציע, פאקטיש אנגעהויבן צו ליקווידירן די אידישע ליטעראטור ווי אזא. עס זענען פארמאכט געווארן די הונדערטער אידישע שולן וואס האבן ביז דעמאלט ווירקליך עקזיסטירט אין מינסק, אין קיעוו, אין ווייסרוסלאנד און אוקראינע. עס איז פארמאכט געווארן דער בארימטע קלוב קאמוניסט, דאס איז געווען א קלוב פאר אידישע קאמוניסטן וואס איז ערגעץ געווען אין די אלע שטעט. עס זענען פארמאכט געווארן די וויסנשאפטליכע אקאדעמיעס, עס איז ליקווידירט געווארן. דער גרעסטער טייל פון אידישע צייטונגען, די אידישע טעאטערן, און עס זענען איבערגעבליבן בלויז א קליינער צאל שרייבער, אין מינסק, אין קיעוו, אין מאסקעווע, און צו איינציקע טעאטערס און איינציגע צייטונגען. דאס איז נאר געוועזן ביי דעם סאמע אנהייב. יארן לאנג האבן די קאמוניסטן אויסגענוצט דעם פאקט וואס וואס זאגט איר אז אין רוסלאנד בליט נישט די אידישע קולטור, ווען עס קומט אן א בוך פון רוסלאנד זעט מען אז דאס בוך איז געדרוקט אין פֿינף א בוך לידער אין פֿינף טויזנט קאפיעס און א בוך פראזע ווי א בערגעלסאן אין דרייסיג טויזנט קאפיעס, ווי אזוי קען דאס זיין דאך א סימן אז ס'איז דא פאר דעם אן אפנעמער. אבער. אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק ווען ס'איז אויסגעבראכן די רוסיש-דייטשע מלחמה, די די דייטש די פוילישע-דייטשע מלחמה, און די געביטן פון מערב אוקראַיִנע און מערב ווייסרוסלאנד, זאפעדנע אוקראַיִנאַ אי זאפעדנע בעלארוס, זענען צוגענומען געווארן פון די סאוועטן, און עס זענען צוגעקומען צו רוסלאנד הונדערטער טויזנטער אידן, האבן גענומען אנקומען זייער אסאך אידישע ביכער, ריזיגע טראנספארטן, און מען האט געזען אז אמת מען האט אין רוסלאנד געדרוקט אידישע ביכער, אבער די ביכער זענען געלעגן, עס זענען שוין דעמאלט נאך אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק געווארן אלץ ווייניגער און ווייניגער. אידישע לייענער. צוליב צוויי סיבות. ערשטנס צוליב דער אסימילאציע דער נאטירליכער, און צווייטנס ווייל עס איז געוועזן א דרוק פון אויבן ווייל עס זענען אפגעשאפט געווארן די אידישע שולן איז ממילא ניט צוגעקומען קיין אידישער לייענער. א פריוואטער פארלעגער אז ער דרוקט א בוך דרוקט ער אויף אזויפיל קאפיעס וויפיל עס קענען פארשפרייט ווערן, אבער אזוי ווי די ביכער פון די געבליבענע אידישע שרייבער זענען ארויסגעגאנגען אין מלוכה פארלאגן, און האט די מלוכה דאס הייסט די פארוואלטונג פון פארלאג באשטימט אז דאס בוך גייט ארויס אין דרייסיג קאפיעס טויזנט קאפיעס, דאס אין צען טויזנט קאפיעס, אבער זיי זענען געלעגן און ווען מען האט פאראייניגט די געביטן אונזערע צו רוסלאנד האבן גענומען אנקומען די דאזיגע גרויסע טראנספארטן ביכער. אינאיינעם מיט די טראנספארטן ביכער זענען אויך אנגעקומען די אידישע שרייבער פון קיעוו, פון מינסק און פון מאסקעווע זענען געפארן אין ווילנע, אין ביאליסטאק און אין לעמבערג. מיט גרויס פרייד וואס נאך א איבעררייס פון צענדליגער יאר קומען זיי קענען זיי ווידער קומען א קאנטאקט מיט אידן, קענען זיי ווידער קומען א קאנטאקט מיט מעגליכע מאסן לייענער. און זיי האבן ארויסגעוויזן א טייל פון זיי האבן ארויס פרייד האבן אלע געהאט, אבער א טייל פון זיי האבן אויך ארויסגעוויזן מסירת נפש, זיי זענען געקומען אין אונזערע געביטן, און האבן זיך פארבונדן מיט די דארטיגע שרייבער, און האבן כסדר זיי דערמונטערט אז זיי זאלן קעמפן פאר די אידישע קולטור אינסטיטוציעס מיט דער רוסישער נאטשאלסטווע, מען זאל עס ניט צומאכן, ווייל ביי אונז, ווי מיר האבן שוין אויך געקלאגט אויפן מצב פון דער אידישער קולטור, ווייל ס'איז אונז אלץ ווייניג געווען, איז דאָך געוועזן אַ גרויסע נעץ פון אידישע שולן אין ביאַליסטאָק און באַזונדערס אין ווילנע, אין וואַרש, אין וואַ, כ'מיין, אין וואַרשע האָט קיין שייכות ניט אַהער, אָבער ס'איז דאָך געווען אַ גרויסע אידישע נעץ פון שולן אין וואַרשע און אַרי אַלע אַנדערע אידישע אינסטיטוציעס, וואָס איך דאַרף אייך ניט אויסרעכענען. האבן די סאוועטישע אידישע שרייבער אונז דערמונטערט מיר זאלן האבן מוט אין קאמף מיט דער רוסישער נאטשאלסטווע מיט זייער נאטשאלסטווע און ניט לאזן צומאכן די אידישע שולן די אידישע קולטור אינסטיטוציעס. אבער אין משך פון דעם קארגן יאר וואס די סאוועטישע מאכט, לאמיר רעדן וועגן ווילנע וואו איך האב געלעבט, איז געווען אין ווילנע, אין משך פון דעם קארגן יאר, נאכדעם ווי ווילנע איז אפגעגעבן געווארן צו ליטע און זיינען אריין די סאוועטן זיינען ליקווידירט געווארן נײַן און נײַנציק כמעט נײַן און נײַנציק פראצענט פון אלע אידישע קולטור אינסטיטוציעס אויף א גוטן אופן פארמאכט געווארן און ווען ס'איז געקומען צו אונז א פאעט פון מינסק זעליג אקסלראד און ער האט זיך זייער איינגעשטעלט פאר אונזערע אינסטיטוציעס, און ער איז געגאנגען צו דעם דארטיגן קאמיסאר איינטענה'ן און פאדערן מען זאל נישט פארמאכן געוויסע שולן אין ווילנע, ווי ער שפעטער ווען ער איז צוריק געקומען קיין מינסק ארעסטירט געווארן, און ס'איז אויסגעבראכן די רוסיש-דייטשע מלחמה, און די סאוועטישע די נ.ק.וו.ד. האט ארויסגעפירט די ארעסטירטע טיפער קיין רוסלאנד ווייל מינסק איז באמבארדירט געווארן פון דייטש האט מען די קרימינעלע באפרייט און די פאליטישע ווייל מ'האט נישט געקענט פירן דערשאסן און צווישן די דערשאסענע איז געוועזן דער אידישער פאעט זעליג אקסלראד דער איידעם פון דעם כמעט קלאסיקער ווייסענבערג וואס האט זיך איינגעשטעלט פאר דער אידישער שול אין ווילנע. איך הייב אריבער אלע יארן פון קריג וואס איך האב אליין געלעבט אין רוסלאנד און דארטן געזען די אלגעמיינע באציאונג צו אידן. איך רעד נאר וועגן אידישע קולטור היינט. אין נײַנצן פֿינף און פֿערציק, ווען איך בין צוריקגעקומען אין ווילנע, האָב איך דאָרטן געטראָפֿן הײַפֿלעך פֿון ייִדן, וואָס זײַנען אויך צוריקגעקומען פֿון רוסלאַנד, וואָס זײַנען אַרויס פֿון די וועלדער, וואָס זײַנען צוריקגעקומען פֿון די דײַטשע לאַגערן אָדער אַרויסגעקראָכן פֿון די בונקערס. ווי ווייניק ייִדן אין ווילנע זײַנען נישט געווען, האבן זיי אין זיך געהאט יענע וויטאליטעט, יענעם כח צוריק צו פרובירן אויפבויען א שטיקל אידישע קולטור. און איך קען אייך זאגן, אז ס'איז דאכט זיך דעמאלט געווען, איך מ'האט גערעדט וועגן פופצן טויזנט אידן, אז די פופצן טויזנט אידן וואלטן אין ווילנע איבער א נייעס אויפגעבויט א אידישע קולטור. און מען איז געגאנגען צו די מאכטהאבער מיט פאדערונגען, נישט קיין גרויסע, איינע פון זיי איז געווען למשל אז מען זאל די ביכער וואס זיינען געבליבן פון הונדערט צען קלויזן און ביבליאטעקן און וועלכע האבן זיך געוואלגערט און געפוילט אין א קעלער אין דער געטא דארט וואו ס'איז געווען די געטא תפיסה אז מען זאל געבן א בנין אריינצונעמען די דאזיגע אלע ספרים פון הונדערט צען קלויזן. און א צווייטע פאדערונג איז געווען וועגן א אידישע שול, און א דריטע א בלוטיגע פאדערונג, א פאדערונג וואס מוז ארויסרופן טרערן ביי יעדן פילנדיגן מענטש, איז געווען אז די יתומים וואס זענען געבליבן, די קליינע קינדערלעך, זאָל מען פֿאַר זײ גרינדן אַ ייִדישן יתומים-הױז. און אײדער די סאָװעטישע מאַכט האָט זיך אײַנגעשטעלט, האָט מען אַזאַ יתומים-הױז געהאַט געגרינדעט, אָבער ס'זײַנען כּסדר צוגעקומען קינדערלעך, און מע האָט געדאַרפֿט דעם ייִדישן יתומים-הױז פֿאַרגרעסערן. אָבער די, אָבער די, דער קאָמיסאַרן-ראַט פֿון ליטע, װוּ ס'איז געזעסן אַ קאָמיסאַר פֿון מאָסקװע, סוסלאָװ, שפעטער אין אונזער צייט נאך סטאלינ'ס טויט פון פאליטביוראו האט געזאגט אז אידישע קינדער מעגן זיך דערציען דארפן זיך דערציען אינאיינעם מיט ליטווישע יתומים און אז די אידישע טוער זענען צוגעשטאנען אז אונזערע קינדערלעך די געבליבענע קענען זיך ניט דערציען אינאיינעם מיט די יתומים. מיט די ליטווישע, ווייל די דאס זענען קינדער וועלכע האבן א שאק, א פסיכישן שאק, זיי ווייסן וויפיל וויפיל עס לעבט אין זיי די שרעק פאר ניט אידישע קינדער ווייל זיי האבן דורכגעמאכט די געטא, די שרעק אז מען זאל זיי נישט אויסגעבן, האט דער קאמיסאר סוסלאוו געענטפערט, דווקא דערפאר דארף מען די אידישע קינדער ארייננעמען אינאיינעם מיט די ליטווישע קינדער, זאלן זיי זיך אויפהערן שרעקן און זאלן אויפהערן פיינט האבן ניט אידן. און איך געדענק ווי א בארימטער אידישער קאמוניסט האט מיר אין אן אוונט פאררופן, א קאוונער איד וואס און האט זייער לאנג מיט מיר איינגעטענה'ט צו באווייזן די ריכטיגקייט פון סוסלאוו'ס לערע. איך האב ווי איר זעהט פון דעם וואס איך דערצייל אייך, איז די ליקווידאציע האט זיך אנגעהויבן אסאך פריער די פאקטישע איך וויל אבער צוגעבן אז די טעארעטישע ליקווידאציע פון דער אידישער ליטעראט פון דער אידישער קולטור, די טעארעטישע! האט זיך אנגעהויבן נאך פריער פון זעקס און דרײַסיקסטן יאר. זי האט זיך אנגעהויבן גלייך מיט דער רוסישער רעוועלוציע און מיטן אויפקום פון דער יעווסעקציע. דורך דעם וואס ס'איז אפגעשאפן געווארן אין רוסלאנד די קהילה, וואס ס'איז אפגעשאפן געווארן די וויכטיגסטע אינסטיטוציע וואס האט אויפגעהאלטן דאס אידישע לעבן אין אלע לענדער פון דער וועלט פאר טויזנטער יאר, דורך דעם וואס ס'איז אפגעשאפן געווארן דער טראדיציאנעלער חינוך ווי א מוז, דורך דעם וואס ס'איז פארווערט געווארן די העברעאישע שפראך, דורך דעם וואס עס איז טרייף געווארן דער געדאנק וועגן ארץ ישראל אפילו ווי א חלום, דורך דעם איז עס שוין אנגעהויבן די טעארעטישע ליקווידאציע פון דער אידישער קולטור. הגם עס האט דעמאלט געבליהט און ס'איז שטארק געווען מעכטיג געוועזן דער די די יעווסעקציע, די אידישע סעקציע מיט איר גרויס מיט איר פירער ליטוואקוב. די אידישע ליטעראטור, די קריטיק האט געפרעדיגט נאציאנאל, איך האב עס נעכטן דערמאנט, לויט דער פארעם, און סאציאליסטיש לויטן אינהאלט. דאס האט געמיינט אז די שפראך איז אידיש, דער אידיאם, דער אויסדרוק איז אידיש, אבער דער דער דער אינהאלט די פסיכיק פון די העלדן, די אידעאלאגיע, די פראבלעמען, דארף זיין קאמוניסטיש, סאציאליסטיש. די זעלבע זאך ווי די רוסן, ווי די ווייסרוסן, ווי די אלע אנדערע פעלקער. קורץ, א ליטעראטור אין יידיש, אבער ניט קיין יידישע ליטעראטור.

סך הכל, האט עס געהייסן. וואס האט עס געמיינט למעשה? למעשה האט עס געמיינט אז דער אידישער שרייבער האט געמוזט שרייבן לויט א באשטימטן שב לויט א באשטימטע אידעאלאגיע, און מיט איין קוק ווינקל, מיט איין נקודה פאר אלע שרייבער דעם זעלבן שטאנדפונקט. ער האט געדארפט פאראורטיילן. אלץ וואס איז געוועזן אין אידישן לעבן אמאל. ער האט באדארפט פאראורטיילן קודם כל אלע קלאסן וואס האבן צוזאמענגעשטעלט דאס אידישע לעבן, דעם רב, דעם קרעמער, דעם פאבריקאנט, דעם סוחר, דעם רייכן אידן אויפן דארף, דעם ישובניק. דעם אינטעליגענט און אזוי ווייטער. ער האט געדארפט פאראורטיילן דעם גאנצן גייסט פון דעם אידישן עבר, דעם גאנצן שטייגער לעבן. און ליבע פריינט, מער ווייניגער יעדער אויף זיין אופן האט עס די אידישע ליטעראטור געטאן, נאטירליך יעדער לויטן גרויס פון זיין טאלאנט. אלץ וואס איז געווען פון אידישן לעבן אמאל, אלץ וואס האט געשמעקט מיט דעם ספעציפישן אידישן גייסט, האט געדארפט פאראורטיילט ווערן פון די שרייבער, און איז פאראורטיילט געווארן דורך זיי, אויף א קינסטלערישן אופן, דאס הייסט דורך געשאפענע געשטאלטן און סיטואציעס. און געלויבט האט געדארפט ווערן נאר דער נייער, אין דעם פאל אידישער סאוועטישער, מענטש, דער ארבעטער וואס האט זיך פראלעטאריזירט, דער איד וואס איז אריינגעוואקסן מיט זיין גייסט אין דעם סאוועטישן גייסט, און דער פארטייטוער. די ייִדישע ליטעראַטור האָט דאָס געטאָן. ווער מיט מער טאַלאַנט, ווער מיט ווייניקער טאַלאַנט, ווער עס האָט זיך אונטערגעגעבן אין גאַנצן און ווער עס האָט נאָר דאָ און דאָרטן געשטעלט אַ ווידערשטאַנד און האָט עפּעס געמאַכט אין זײַנע ווערק עפּעס אַן אַלוזיע פֿון סימפּאַטישע מענטשן פֿון דער ייִדישער פֿאַרגאַנגענהייט. אבער אין סך הכל, און מיר רעדן דאך וועגן סך הכל, האט עס די אידישע ליטעראטור געטאן. דאס איז דער דאזיגער שקר פון פאראורטיילן די גאנצע אייגענע פארגאנגענהייט, און פון לויבן דעם סאוועטישן רעזשים, פון באווייזן ווי גליקליך עס לעבן די דארטיגע פעלקער, און ווי גוט זיי לעבן. ווי גוט עס לעבט זיך דעם פויער און דעם ארבעטער און דעם אינטעליגענט. דעם דאזיקן שקר האבן געזאגט אין אויף א קינסטלערישן פארעם, אין א קינסטלערישן אופן, אלע סאוועטישע שרייבער, ניט די אידישע אליין, אבער אויך די אידן האבן עס באדארפט זאגן. ס'איז דאך אבער פאר יעדן שרייבער אויפגעשטאנען דער פראבלעם, ווי אזוי קען ער באשרייבן מילא נעגאטיוו די קלאסן פון פאר דער רעוועלוציע, און פאזיטיוו די העלדן פון דער רעוועלוציע, האט מען נאך געקענט פועל'ן ביי זיך, ווייל די רעוועלוציע האט געהאט א קאלאסאלן פאטאס, ווייל די רעוועלוציע האט ארויסגעבראכט ווירקליך מענטשן, גרויסע און א מאסע וועלכע האט זיך פאר איר מקריב געווען, און די שרייבער האבן געקענט געפינען בעגייסטערונג אין דעם דאזיגן אויפשוואונג פון פעלקער וועלכע זענען זיך מקריב צו איינפירן א נייע ארדענונג. דארטן האט מען שוין געקענט אפילו פארשווייגן אן אמת און באווייזן נעגאטיוו דורכאויס די אמאליגע קלאסן. אבער ווי אזוי קען, האט געקענט א רוסישער שרייבער און קען עס נאך ביז היינט, און א איד בתוכם, באווייזן ווי גליקליך און ווי עס לעבן די נייע קלאסן און ווי אידעאליסטיש זיי זענען, בעת ער האט געוואוסט טאג איין טאג אויס די ווירקליכקייט וואס איז דער אבסעלוטער היפך וועגן א גליקליכן פויער און וועגן א גליקליכן ארבעטער און א גליקליכן אינטעליגענט? און דער וואס האט ווי איר געלעבט אין א סאוועטישן קאלכאס, און האט געזען נאך דעם איבער דער ברייט און לענג פון רוסלאנד דעם רוסישן ארבעטער און דעם רוסישן אינטעליגענט, און האט ניט געשעפּט זיין בעגייסטערונג פארן באלשעוויזים פון געליינטע ביכלעך, דער ווייס וואס פאר אן אומגעהייערע סתירה עס איז דאס פאקטישע לעבן פון רוסלאנד געווען מיט דעם וואס די שרייבער האבן געשריבן. אויף אלע שפראכן, אויף ניט אידישע שפראכן, אויף ניט, אין ניט אידיש מער ווי אין אידיש. דאס צו פארענטפערן האט די סאוועטישע קריטיק געשאפן א פארמולע וואס קלינגט זייער אומשולדיג און זייער ליטעראריש. דאס האט געהייסן סאציאליסטישער רעאליזם. און ווען איר האט גערעדט מיט א סאוועטישן קריטיקער האט, האט ער אייך אויפגעקלערט און אין דער פרעסע האט כסדר וועגן דעם געשריבן וואס עס מיינט סאציאליסטישער רעאליזם, דאס מיינט אז זיי שילדערן דעם מענטשן ניט ווי ער איז נאר ווי ער וועט זיין.